תא שמע, כ'דארף פרעגן א קשיא, דתנא טביומי, טביומי האט געלערנט אין א ברייתא, לזה חמשה בנים, איינער האט פינף זין, ולזה חמשה בנות, און דער אנדערער האט פינף טעכטער, ואמר, האט ער געזאגט, די זין האבן אים געמאכט פאר א שליח ער זאל נעמען פאר זיי קידושין, האט ער געזאגט, אחת מבנותיך מקודשת לאחד מבני. איינער פון דיינע טעכטער בין איך מקדש צו איינעם פון מיינע זין, און ס'מוז זיך דאך רעדן אז די זין האבן אים געמאכט א שליח, און איך ווייס דאך נישט וועלכע, כל אחת ואחת צריכה חמשה גיטין, דארפן זיי האבן יעדן איינער פינף גיטין, ווייל מען ווייסט נישט וועלכע ס'איז געווארן מקודש, און ווער ס'האט איר מקדש געווען, דארפן אלע געבן גיטין. איז דאך דא פֿינף און צוואַנציק גיטין מת אחד מהן איינער פון די פינף ברידער איז געשטארבן כל אחת ואחת צריכה ארבעה גיטין יעדן איינער דארף פיר גיטין וחליצה מאחד מהן און איינער דארף געבן חליצה קען זיין אז זי איז געווען מקודש צו דעם מת ווי יעדן איינער דא אין דעם ספק זע איך דאך פון דא אז קידושין שאין מסורין לביאה הוי קידושין וכי תימא וועסט וועלן זאגן הכא נמי בשהוכרו ולבסוף נתערבו דאס מען וועל פארענטפערן מיט דאס פריער פארענטפערט הא אחת מבנותיך לאחד מבני קתני עס שטייט דאך בפירוש אז בשעת מעשה איז נישט געווען הוכרו מען האט נישט אנגעוויזן וועלכע. תיובתא דרבא איז דאך א קשיא אויף רבא'ן וואס ער זאגט אז לא הוי קידושין דא זעה איך דאך קידושין שאין מסורין לביאה הוי קידושין תיובתא איז א קשיא אויף רבא'ן וואס ער לערנט קידושין שאין מסורין לביאה לא הוי קידושין. והלכתא כוותיה דאביי ביע"ל קג"ם שטענדיג האבן מיר א כלל ווי ס'איז א מחלוקת פון אביי און רבא איז די הלכה ווי רבא א אויסנאם איז די זעקס הלכות וואס די סימן פון זיי איז יע"ל קג"ם וואס די הלכה איז ווי אביי. די יו"ד איז ייאוש שלא מדעת. דאס הייסט ווען דער מענטש זאל וויסן ער האט פארלוירן די זאך וואלט ער זיך מייאש געווען, אבער ער ווייסט נישט ער האט פארלוירן, זאגט אביי לא הוי ייאוש, בלייבט די הלכה ווי אביי. די עי"ן איז עד זומם, א עד זומם ווערט פסול לעדות, איז רבא לערנט מכאן ולהבא נפסל, ער ווערט גע'פסל'ט פון יעצט און ווייטער. נישט ער ווערט גע'פסל'ט פון די צייט וואס ער האט געזאגט די פאלשע עדות, נאר ער ווערט גע'פסל'ט פון דעם מאמענט מ'איז אים מזים. איי ער האט זיך געטאן די רשעות נאך פריער? עד זומם חידוש הוא, ס'איז א חידוש פארוואס איך טוה גלייבן די אנדערע מער אווי די ערשטע, אין לך בו אלא חידושו. אבער אביי לערנט, למפרע הוא נפסל. זאגט שוין דער רמב"ן אין חומש די סברא, ווייל ווען צוויי עדות זאגן די זאך איז אזוי געווען, און צוויי עדות זאגן ס'איז אנדערש געווען די זאך, וואלט איך טאקע געזאגט מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני, אבער דא איז אנדערש, זיי זאגן דאך די אנדערע כיתה נישט עדות אויף דער זאך, נאר זיי זאגן עדות א זאך אויף די גוף העדות, עמנו הייתם. ווערן זיי אנגערופן די ערשטע כיתה ווי א בעל דבר, און א בעל דבר איז אויף זיך נישט באגלייבט אלס עדות, איז די הלכה ווי אביי אז למפרע הוא נפסל, די למד איז לחי עומד מאליו, איך זאל מתיר זיין צו טראגן אין מבוי דארף אויך זיין א לחי ס'זאל שטיין דארט א ברעט, א עמוד. וואס דאס טוט פונאנדערטיילן צווישן רשות הרבים און דער לחי, איז דא א מחלוקת אין דעם. רבא לערנט דער לחי איז מכח היכירא, מען זאל דערקענען אז ביז אויף דעם ארט איז די מבוי און ווייטער הייבט זיך אן די רשות הרבים, דעריבער לחי עומד מאליו פעלט עס אין היכר. אבער אביי לערנט אז דער ענין פון לחי איז וועגן א מחיצה און א וועגן א וואנט הייסט עס, און א וואנט איז נישט קיין חילוק צו איך האב געמאכט די וואנט צו ס'איז עומד מאליו, איז די הלכה ווי אביי, לחי עומד למפרע איז א לחי. די ק' פון קג"ם דאס איז דאך אונזער מחלוקת, קידושין שלא נמסרו לביאה, איז די הלכה ווי אביי, אז הוי קידושין, און ער דארף געבן א גט. די ג' איז, גילוי דעתא בגיטא, איינער האט געמאכט א שליח צו געבן דעם גט זיין פרוי. נאכער, איידער דער שליח האט געגעבן דעם גט, אויב ער האט מבטל געווען די שליחות, איז ער נישט זיין שליח, אפילו גיט ער דעם גט ווערט זי נישט גע'גט, אבער ער האט בפה נישט מבטל געווען, ס'נאר געוועזן א גילוי דעת ער וויל נישט די שליחות. לערנט אביי אז לאו מילתא היא, איז די הלכה ווי אביי אז גילוי דעתא בגיטא לאו מילתא היא. די מ' איז מומר אוכל נבילות להכעיס. אויב א מומר עסט נבילות לתיאבון ווייל נבילות קאסטן ביליגער, דעמאלט האלטן אלע ער איז פסול לעדות, ווייל איך זעה דאך צוליב געלט טוט ער עובר זיין א לאו, האט ער דעם דין ווי רשע דחמס. נאר ווי וועט זיין מומר אוכל נבילות להכעיס?

אביי לערנט, ער איז דאך א רשע, ס'איז נישט קיין חילוק צו ער איז א רשע דחמס צו א צווייטע רשע, איז ער אלץ פסול לעדות. איז מומר אוכל נבילות להכעיס בלייבט די הלכה ווי אביי, ער איז פסול לעדות. רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט מעשה בחמש נשים, ס'איז געווען א מעשה, פינף פרויען זענען געשטאנען, און צווישן די פינף איז געווען צוויי שוועסטער, האט א מענטש געקליבן א באסקעט פון פייגן, וואס איז געוואקסן אויף זייערע ביימער, אבער ס'איז געוועזן די שמיטה יאר, און ער האט אלע מקדש געווען, האבן די חכמים געזאגט אז די שוועסטער זענען ניט מקודש. אמר רב, האט רב געזאגט, שמע מינה ממתניתין ארבע, פון דער משנה קענען מיר זיך אפלערנען פיר הלכות, ונקיט רב בידיה תלת, רב האט נאר געוויסט דריי וואס מען לערנט זיך אפ, אבער די פערדע האט ער נישט געוויסט, נאר ער האט געוויסט אז ס'איז דא א פערדע זאך אויך וואס מען קען פון דא אפלערנען. איין זאך איז א ראיה שמע מינה, ס'איז פון דא א ראיה המקדש בפירות שביעית, ווען מ'איז מקדש א פרוי מיט פירות פון שמיטה יאר, מקודשת, איז זי מקודש. ס'איז דא למשל מעשר שני לויט ר' מאיר'ן, כאטש די מעשר שני באלאנגט דאך צו מיר, איך עס עס, א צווייטער קען עס נישט צונעמען פון מיר, אבער ר' מאיר זאגט, מעשר שני ממון גבוה, ס'איז נישט זיין געלט, און אז מ'איז מקדש א פרוי מיט מעשר שני איז זי נישט מקודש. ווי איז אבער שביעית? שביעית רופט זיך אז ס'באלאנגט צו דעם מענטש, און דער מענטש קען מקדש זיין מיט דעם. דאס איז דער חידוש. איך זאג נישט אז ס'איז ממון גבוה. רש"י זאגט נאך א הסבר, ווייל אין דער תורה שטייט לאכלה, קען איך מיינען אז די פירות שביעית קען איך נאר נוצן אויף עסן, נישט אויף א אנדער זאך. תוספות וויל זאגן נאך מערער, ווייל איך לערן אפ פון די לאכלה ולא לסחורה, און מקדש זיין א פרוי איז קויפט ער דאך עפעס א זאך, טאר מען טאקע נישט. אבער בדיעבד איז זי מקודש. לויטן ערשטן טעם פון תוספות, וואס תוספות לערנט אז כיוון דזכה ממונו הוא לכל דבר, און די זעלבע זאך לויט דעם טעם פון רש"י'ן, קען מען אפילו לכתחילה איר אויך מקדש זיין בפירות שביעית, אבער לויט דעם טעם איז לכתחילה קען מען נישט מקדש זיין. ושמע מינה, נאך א ראיה דא פון דער משנה, קידשה בגזל, ער האט מקדש געווען א פרוי מיט גזל, אינה מקודשת איז זי נישט מקודש, אפילו בגזל דידה, אפילו דער גזל וואס ער האט גע'גזל'ט ביי איר, ווערט זי נישט מקודש, איך קען דאך זאגן אז זי איז געגאנגען זי האט עס גענומען, און זי באשטייט אויף די קידושין, זאגן מיר אז זי האט מוחל געווען דעם גזל, ממילא בלייבט שוין עס אויס גזל זאל ווערן מקודש, זאג איך ניין, אז זי האט עס גענומען ס'איז איר זאך האט עס גענומען. ממאי, פון וואנעט ווייס איך אז קידשה בגזל איז זי נישט מקודש, אין די משנה שטייט דאך פארקערט מ'איז יא מקודש, מדקתני אין די משנה שטייט שלהם היתה, די פירות האבן באלאנגט צו די פרויען, ושל שביעית היתה, און ס'איז געווען א שמיטה יאר ווייזט אויס טעמא דשביעית דהפקר הוא, ווייל עס איז געווען א הפקר יאר דעריבער כאטש ס'איז שלהם, אבער ס'איז הפקר ווערט זי מקודש הא דשאר שני שבוע, אנדערע יארן פון שמיטה, אז ער וועט מקדש זיין א פרוי מיט א זאך וואס ער האט געגזל'ט ביי איר, לא, ווערט זי נישט מקודש. ושמע מינה, די דריטע זאך איז א ראיה, אישה נעשית שליח לחברתה, א פרוי קען ווערן א שליח צו נעמען די קידושין פאר דער חבר'טע, אפילו במקום שנעשה לה צרה, אפילו דעמאלט ווען זי ווערט איהר'ס א צרה, צוויי פרויען ביי איין מענטש זענען צרות, א פרוי קען נעמען קידושין פאר א צווייטן קען איך פארשטיין, זי קען נעמען, ראובן'ס פרוי קען ווערן א שליח מקבל זיין די קידושין וואס שמעון וויל מקדש זיין א אנדער פרוי, אבער פאר זיך און פאר א צווייטע זיי ווערן צרות, איז שטענדיג דאך דא א כלל אז די עדות וואס א פרוי איז באגלייבט אבער א צרה איז נישט באגלייבט, אבער דא או אז ס'א ענין פון שליחות, ווי תוספות איז נאך מער מסביר, ווייל ס'א שליחות מיט א מעשה, דעמאלט קאן זי יא ווערן איר שליח, כאטש זי ווערט א צרה. ואידך מאי היא, רב האט דאס איז דרײַ, וואס איז די פערדע זאך וואס רב האט געזאגט וואס ער ווייסט נישט? דאס איז דער דין קידושין שאין מסורים לביאה, ווען מען נעמט אזוי איינפאך לערנען אין אנפאנג משנה, שטייט אין דער משנה, המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת אינן מקודשות, אז מען איז מקדש ביידע צוזאמען איז ער נישט מקודש, אבער אויב מ'איז מקדש איינע פון צוויי שוועסטער און מ'זאגט נישט ארויס וועלכע, כאטש די קידושין איז דאך אזעלכע שאין מסורים לביאה, ער טאר דאך מיט קיינעם נישט וואוינען, אפשר די קידושין געווען אויף דער צווייטער, איז א ראיה פון דער משנה אז אז וואס? אז ס'איז מקודש. אין רש י שטייט דא שלא הוה קידושין, מאכט מען טאקע א גרייז אין רש י, ווייל בפשטות אין דער משנה ווייזט דאך אויס הווה קדושין, פרעגט די גמרא ונחשוב, זאל רב דאס אויך לערנען, פארוואס האט רב דאס נישט געלערנט? ער זאגט ער ווייסט נישט די פערדע זאך, מען זעט דאך אויבנאויף די פערדע זאך אז די משנה האלט קדושין שאין מסורים לאביה הווה קדושין, זאגט די גמרא, משום דמספקא ליה, ווייל רבן איז א ספק, אי כאביי אי כרבא, ווייל אביי לערנט אין די משנה דאס וואס שטייט המקדש אשה ואחותה אשה ובתה כאחת, דווקא כאחת ווערן זיי נישט מקודש, אבער אחת משתי אחיות ווערן זיי יא מקודש, אבער איז א ראיה טאקע קידושין שאין מסורים לביאה הוה קידושין, אבער רבא האט אנדערש געלערנט פשט, המקדש אשה ובתה מיינט מען נישט כאחת, נאר מען מיינט איינע איז ער מקדש פון אשה ובתה און ער זאגט נישט וועלכע, או אשה ואחותה ער איז מקדש איינע פון אשה ואחותה, האט עס דעם זעלבן דין ווי כאחת, ווען ער איז מקדש איינע פון צוויי האט עס איין דין ווי כאחת, קומט דאך אויס אז רבא לערנט לא הוה קידושין, האט רב נישט געוויסט וויאזוי צו לערנען. דעריבער זאגט אז די פערדע זאך ווייס איך נישט, ער ווייסט אז ס'איז עפעס דא א ראיה פון קידושין שאין מסורים לביאה, אבער צי די ראיה איז הוה קידושין צי נישט, דאס האט ער נישט געוויסט. כי סליק רב זירא, ווען רב זירא איז ארויפגעגאנגען אין ארץ ישראל, אמרה להא שמעתא, האט ער געזאגט די הלכה וואס מ'האט פריער געזאגט, אז קידשה בגזל אינה מקודשת, קמיה דרבי יוחנן פאר רבי יוחנן. אמר ליה, האט אים רבי יוחנן געזאגט, מי אמר רב הכי, האט רב אזוי געזאגט אז מען קען נישט מקדש זיין א פרוי מיט גזל? איך לערן יעצט פשט אז רבי יוחנן טוט זיך וואונדערן אויף דעם, האט רב אזוי געזאגט, פרעגט די גמרא, והוא לא אמר, רבי יוחנן אליין האט דאס נישט געזאגט, ודאך אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט געזאגט, גזל, איינער האט גע'גזל'ט א זאך, ולא נתייאשו הבעלים, דער באלעבאס האט זיך נישט מייאש געווען, שניהם אינם יכולים להקדיש, נישט דער בעל בית קען מקדיש זיין די זאך, און נישט דער גזלן קען מקדיש זיין די זאך. זה, דער גזלן קען נישט מקדיש זיין, לפי שאינו שלו, ס'איז נישט זיין זאך, ס'איז נישט מייאש געווען, ס'איז נישט זיין זאך. וזה, און דער בעל בית פון דער זאך קען נישט מקדש מקדיש זיין די זאך, לפי שאינו ברשותו. רבי יוחנן לערנט עס אפ פון א פסוק, שטייט כי יקדיש איש את ביתו, מה ביתו ברשותו, אף כל ברשותו, כאטש די זאך באלאנגט דאך צום באלבאס, נאר ווייל ער איז דאך נישט קיין באלבאס ס'איז נישט ברשותו, קען ער נישט מקדיש זיין, און תוספות איז מסביר אז דער דין אז דער גזלן קען ניט מקדיש זיין די זאך, איז מיר א דבר פשוט, ווי קען איינער גיין מקדיש זיין א פרעמדע זאך, ס'איז דאך קודם ייאוש, קודם ייאוש האט ער עס נישט קונה געווען, דאס וואס מיר זאגן אז א גזלן איז קונה א זאך מיט ייאוש, מיט שינוי מעשה, איז דער פשט אזוי, די זאך ווערט זיינע, און ער איז מחויב דעם בעלבית צו געבן נאר געלט, למשל ער האט גע'גזל'ט ווייץ, און האט צומאלן די מעהל. זאגן מיר אז דער אז יעצט איז שוין נישט דא קיין ווייץ אויף דער וועלט, יעצט איז דא מעהל, אבער נישט די האט ער קונה געווען, און דעם בעל באס אבער דארף ער געבן, דער בעל באס קען אים נישט צווינגען ער זאל געבן די מעהל, ער דארף אים נאר געבן די געלט. איז דאס או אז די זאך איז נישט זיינע, עס באלאנגט נאך צום בעל באס, איז מיר א פשיטא אז דער גזלן קען נישט מקדיש זיין, נאר דער חידוש איז אז דער בעל באס כאטש די זאך באלאנגט צו אים דאך קען ער נישט מקדיש זיין ס'נישט ברשותו, וואזשע האט זיך רבי יוחנן אזוי יא געווינדערט? ענטפערט די גמרא, הכי קאמר ליה, רבי יוחנן האט אזוי געזאגט צו רבי זירא'ן, מי אמר רב כוותי, האט דען רב געזאגט אזוי ווי איך זאג אז קידשה בגזל אינה מקודשת? זאגט די גמרא מיתיבי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט קידשה בגזל, איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט גזל בחמס, חמס רופט זיך אן, ער וויל ביי יענעם די זאך זאל ער אים פארקויפן און יענער וויל נישט פארקויפן, צווינגט ער אים, נעמט ער די זאך מיט געוואלד און ער ווארפט אים די געלט, ס'איז אויך גזילה. בגניבה, האט מקדש געווען א פרוי מיט גניבה, או שחטף סלע מידה, ער האט געכאפט א סלע פון איר האנט, וקידשה, און ער האט איר מקדש געווען, זאגן מיר, מקודשת, זי איז מקודש, זע איך דאך אז קידשה בגזל זי יא מקודש, פארוואס? ווייל ווען איך זע אז זי האט עס גענומען, און זי האט נישט געזאגט אז ס'איז איר'ס א זאך, איז א סימן זי האט מוחל געווען, ווייל זי וויל די קידושין זאלן זיין קידושין. ענטפערט די גמרא, התם בגזל דידה, אויב ער האט גע'גזל'ט א זאך ביי איר, פון איר, און זי האט עס גענומען פאר קידושין, דעמאלט איז דאך א סימן זי האט מוחל געווען. אבער וואס איז דא פארענטפערט? ווען רב דעם דין וואס כ'האב א ראיה געברענגט פון דער משנה? שלהן היתה, דארט רעדט זיך דאך אויכעט אז ס'איז געווען גזל דידה, די גאנצע זאך זאגט די משנה פארוואס זענען זיי מקודש פארוואס כאטש שלהן היתה ווייל של שביעית, אבער אויב ס'זאל נישט זיין של שביעית וואלט נישט געטויגט, זעה איך דאך אז רב האלט אפילו ביי גזל דידה ווערט זי אויך נישט מקודש, די גמרא גייט באלד פרעג פרעגט די גמרא, והא מדקתני סיפא, אין דער סיפא פון דער ברייתא ווערט דערמאנט, או שחטף סלע משלה, אדער ער האט געכאפט פון איר א סלע און ער האט איר מקדש געווען. מכלל ווייזט דאך אויס די רישא רעדט זיך בגזל דעלמא, ער האט גע'גזל'ט ביי א פרעמדן מענטש, און מיט די פרעמדע גזילה האט ער איר מקדש געווען. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, פרושי קא מפרש פריער, די סיפא איז מפרש די רישא, קידשה בגזל בחמס ובגניבה כיצד, כגון מ'רעדט זיך דאס דווקא ביי דידה, כגון שחטף סלע מידה וקידשה בו, נאר דעמאלט ווערט זי מקודש, פרעגט די גמרא והא מתניתין דגזל דידה, אין די משנה שטייט פארוואס ווערן זיי מקודש, די פרויען, כאטש עס באלאנגט צו זיי, ווייל עס איז געוועזן א שמיטה יאר, אבער אויב ס'זאל נישט זיין קיין שמיטה יאר, איז נישט, איז דאך דא וואס פאר א גזל איז דאך דאס זייערע, וקאמר רב און רב זאגט אינה מקודשת, אויב ס'זאל נישט זיין קיין שמיטה יאר וואלטן זיי נישט געווארן מקודש, זע איך דאך אז בגזל דידה ווערט מען נישט מקודש, זאגט די גמרא לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא. הא דשדיך הא דלא שדיך, דאס וואס שטייט מקודשת בגזל דידה מיינט מען ער האט מיט איר פריער גערעדט און זי איז באשטאנען זי זאל ווערן מקודש צו אים, נאכהער אז זי האט גענומען די גזל זאגן מיר האט זי עס גענומען לשם קידושין, הא דלא שדיך, דאס וואס רב זאגט אז בגזל דידה ווערט זי אויכעט נישט מקודש מיינט מען אז איך ווייס נישט אז זי איז באשטאנען פריער אויף קידושין, איז דאס וואס זי האט גענומען איז נאך נישט קיין ראיה זי וויל קידושין, ס'איז איהרס א זאך, ווי איז לשון גמרא, אין חטפי ודידי חטפי, כ'האב גענומען מיין זאך דידי שקלי. דערציילט די גמרא א מעשה, ההיא איתתא ס'איז געווען א פרוי דהוה קא משיא כרעה, זי האט געוואשן די פיס במשכלא דמיא אין א בעקן וואסער, אתא ההוא גברא, געקומען צו גיין א מענטש, חטף זוזי מחבריה, ער האט געכאפט א זוז פון זיין חבר, גע'גזל'ט זיין חבר, ושדא לה, און האט איר געווארפן. אמר לה, האט געזאגט צו איר, מקדשת לי, ביסטו מיר מקודש, און זי איז באשטאנען. אתא ההוא גברא לקמיה דרבא, זי איז געקומען פרעגן צו רבא'ן צי די קידושין זענען קידושין, וואס איז די סברה די קידושין זאלן זיין קידושין ביי גזילה? איז דא א מאן דאמר וואס ער זאגט אז סתם גזילה ווייל יענער קומט אפן און נעמט צו איז א סימן אז ער האט נישט קיין מורא פאר די בעל בית, די בעל בית וועט עס פון אים נישט אפמאנען, זאגט ער סתם גזילה יש בעלים, און אויב איך לערן סתם גזילה יאוש בעלים דארף זי דאך ווערן מקודש, רבי שמעון זאגט אזוי דעם דין, זאג איך, האט אים אמר, אמר, האט רבא געזאגט צו דעם מענטש, לית דחש להא דרבי שמעון, קיינער רעכנט זיך נישט מיט דעם דין פון רבי שמעונ'ען, דאמר וואס רבי שמעון האלט, סתם גזילה יאוש בעלים הוי. דער דין איז א פעל ווען ס'איז האלב אויסגעארבעט איז נישט מקבל טומאה. ווען איז עס מקבל טומאה? ווען איך מאך פון דעם א כלי. ווי איז אבער אז דער בעל הבית האט געטראכט אז ער זאל שוין נוצן אזוי אט דער פעל אנשטאט א קארפעט צו עס אויסשפרייטן אויפן טיש זאגן מיר ס'איז שוין א כלי, איז די מחשבה מאכט עס א שם כלי. זאגט דארטן ר' שמעון אז די מחשבה וואס א גנב טראכט אויף א זאך אז ער זאל עס שוין ניצן, איינער האט גע'גנב'עט א פעל און ער טראכט ער זאל עס שוין ניצן, איז די מחשבה מאכט עס נישט קיין כלי, ווייל א סתם גנב איז נישט דא קיין יאוש בעלים, איך זע דאך אז ער האט מורא פאר דעם באלבאס, והא ראיה ער איז געקומען באהאלטענערהייט, דער באלבאס טראכט ער וועט אפשר געפינען דעם גנב ער וועט עס צוריק נעמען. אבער ביי א גזלן, זאגט ר' שמעון אז די מחשבה פון גזלן וואס ער וויל עס שוין יעצט נוצן, מאכט עס שוין א תורת כלי ס'זאל ווערן טמא, ווייל ער ווייסט ווער עס האט אים געגזלט, און ער קען פון אים נישט אפנעמען יאושי מייאש. דאס איז די סברה פון ר' שמעון. וואלט איך געדארפט אויסקומען לויט ר' שמעון, אין אזא איין פאל, ער גזל'ט צו ביי איינעם א מטבע און ער איז מקדש א פרוי זאל זי זיין מקודש, האט רבא געזאגט, קיינער רעכנט זיך נישט מיט דעם וואס ר' שמעון זאגט. דערציילט די גמרא נאך א מעשה, ההוא ההוא אריסא, א אריס מיינט מען די איינער וואס האט גענומען די פעלד איבער צו ארבעטן, און מיט דעם וואס וואקסט אין פעלד טוהן זיך טיילן. דקדיש, ער האט מקדש געווען א פרוי, במוזא דשמכי, מיט א האנט, א פולע האנט מיט ציבל. דער אריס באלאנגט טאקע א העלפט, אבער מען דארף זיך דאך טיילן מיט דעם באלבאס, מען נעמט אריין אין די האנט ציבל, אמאל קען אריין גיין אזוי פיל און אמאל קען אריין גיין אנדערע, איז ער האט גענומען פון א זאך אן א צאל, נישט געטיילט עה. אתא לקמיה דרבא איז ער געקומען פאר רבא פרעגן צו ס'איז מקודש אמר ליה האט אים רבא געפרעגט מאן אחלך ווער האט דיר מוחל געווען דעם חלק פון באלבאס וואס פאר א רעכט האסטו מקדש צו זיין מיט דעם חלק פון באלבאס והני מילי ווען זאגן מיר אז ס'איז גזילה במוזא ער האט איר מקדש געווען מיט א זאך וואס די זאך האט נישט קיין מאס דאס וואס ער האט גענומען א פויסט קען אמאל זיין גרעסער קלענער אבל כישא אויב ר'האט גענומען א בינטל און אלע בינטלעך איז געווען דער סדר זאלן זיין גלייכע בינטלעך, מצי אמר ליה קען דאך דער אריס זאגן צו דעם באלבאס, אנא שקלי כישא איך האב גענומען א בינטל, שקיל את כישא נעם דו אויך א בינטל, כישא כי כישא א בינטל איז דאך ווי א בינטל, דעמאלט זאגן מיר איז זי יא מקודש. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא סרסיא, סרסיא מיינט מען איינער האט געמאכט ביר, דער באלבאס האט אים געגעבן טייטלען, און ער איז געווען דער ארבעטער האט אויסגעארבעט די ביר, און זיי האבן זיך אזוי א געטיילט למחצית שכר ווי מען רעדט זיך צונויף דקדיש, האט ער מקדש געווען א פרוי בפרומא דשיכרא, מען טוט ארויפגיסן וויין וואסער אויף די טייטלען, און דאס טוט אין זיך ארייננעמען די שארפקייט פון די טייטלען, צוקער האט אין זיך שארפקייט, נאכער ווערט עס ביר, איז מיט דעם, מיט די טייטלען וואס מען האט שוין געהאט פון זיי ארויסגענומען איינמאל די די שארפקייט, האט ער איר מקדש געווען. אתא מריה דשיכרא געקומען דער באלבאס פון ביר אשכחיה האט ער אים געטראפן אמר ליה האט ער אים געזאגט אמאי לא תיתיב מהאי חריפא האסט דאך געקאנט געבן פון די שארפערע טייטלען ס'איז נאך דא אזעלכע וואס מ'האט זיי נאכנישט אריינגעגאסן אסאך מאל וואסער און נאך אין זיי איז נאך דא מער א שארפקייט. אתא לקמיה, דאס הייסט אזוי, אז מ'גיסט אריין איינמאל וואסער איז עס שטארקער, נאכער נאכאמאל איז שוואכער, נאכאמאל האט ער אים געזאגט האסט געקאנט געבן פון די שטארקערע, אתא לקמיה דרבא, זיי געקומען פאר רבא'ן, אמר האט ער געזאגט, לא אמרו מ'האט נישט געזאגט כלך אצל יפות, אלא לענין תרומה בלבד, מ'האט נישט געזאגט אז איינער האט גענומען שלא ברשות, זאל איך זאגן אז ער איז מגלה דעת מיט די מאל וואס ער האט אים געזאגט ער האט געדארפן גיין צום בעסערן נאר ביי תרומה אליין ווייל ביי תרומה שטייט זיך אז מען זאל אפשיידן דתניא מיר האבן געלערנט כיצד אמרו תורם שלא מדעת תרומתו תרומה ווען איז געווארן געזאגט דער דין אז אויב ער האט אפגעשיידט תרומה פון די פירות פון זיין חבר אויף די תבואה פון זיין חבר שלא מדעת תרומתו תרומה איז דא דא צוויי טייטשן שלא מדעת אנדערע טייטשן שלא מדעת ער האט אים נישט געמאכט קיין שליח. און תוספות זאגט ס'רעדט זיך יא ער האט אים געמאכט א שליח, נאר שלא מדעת, ער האט אים נישט געזאגט ער זאל נעמען דווקא די בעסטע, ער האט אים נישט געזאגט וועלכע. הרי שירד לתוך שדה חבירו, אז ער איז אריין געגאנגען אין דעם פעלד פון זיין חבר, וליקט, ער האט דארט געקליבן פירות, ותרם, ער האט אפגעשיידט שלא ברשות, אם חושש משום גזל, אויב דער בעל הבית איז מקפיד אויף דעם וואס ער האט געטאן, ס'איז גלייך ביי אים ווי ער האט עס גע'גזל'ט, ער איז נישט צופרידן מיט דעם, אין תרומתו תרומה, איז די תרומה נישט קיין תרומה. ואם לאו, און אויב ער איז ניט חושש משום גזל, תרומתו תרומה. ומנין הוא יודע פון וואנעט ווייס איך אם חושש משום גזל אם לאו, צו ער איז חושש וועגן גזל צו נישט. הרי שבא בעל הבית ומצאו, דער בעל הבית איז געקומען און האט אים געטראפן, ואמר לו, האט אים דער בעל הבית געזאגט, כלך אצל יפות, דו האסט געדארפן אפשיידן בעסערע, גיי צו די בעסערע. אם נמצאו יפות מהן, אז מען האט געפונען ס'איז דארט געוועזן אנדערע פירות בעסערע, תרומתו תרומה, איז די תרומה א תרומה, דער בעל הבית זאגט אז ער האט געדארפן נעמען פון בעסערע, אבער ווי מען זאגט אז ער האט זיך שוין דאס אפגעשיידט זיך שוין דאס פון דעם אליין וואס ער האט אים נישט געזאגט פון וועלכע איז דאך א סימן אז ער באשטייט אלעס ואם לאו אויב ס'איז נישטא קיין בעסערע איז דאך א סימן אז ער זאגט צו אים האסט שוין נישט געהאט קיין בעסערע פון וועלכן אפצושיידן אין תרומתו תרומה איז די תרומה נישט קיין תרומה ווען יענער זאגט זאלסט געווען געפינען נאך בעסערע וואלסטו גענומען נאך בעסערע. היו הבעלים מלקטים, די בעלי בתים האבן געקליבן נאך ומוסיפים זיי האבן נאך אפגעשיידט, בין כך בין כך, סיי ס'דא בעסערע סיי ס'נישטא קיין בעסערע, תרומתו תרומה איז אלץ די תרומה תרומה. איז דער דער בעלי בתים אלע איז דארטן נאר ביי תרומה זאגן מיר אז דאס וואס ער זאגט אים האסט געדארפן געבן בעסערע איז דאס א באווייז אז ער באשטייט אבל הכי אבער דא או משום כיסופא דעבד וואס איז טייטש כיסופא דעבד דער מאירי טייטשט כיסופא דעבד ער וויל אים פארשעמען הו. האסט געדארפט נעמען נאך בעסערע. רש י טייטשט א חסידישע טייטש, משום כיסופא דעבד, אין אמת'ן איז ער נישט צופרידן, נאר וואס דען, ער וויל אז זאל אים נישט ווערן פארשעמט, זאגט ער אים, וויל ער פארגיטיגן, אה, האסט געקאנט געבן אפילו בעסערע אויכעט, אבער אין אמת'ן איז ער נישט צופרידן. מען דערציילט א מעשה ביי א גוטן איד, ער איז אהיים געקומען, זעהט ער ווי א גנב, לויפט ארויס מיט זאכן, יאגט ער אים נאך, און ער שרייט אים נאך, כ'בין דיר מוחל, כ'בין דיר מוחל. פרעגט מען אים, וואס איז דאס? זאגט ער, איך וויל נישט ער זאל עובר זיין אויף לא תגזול, קאנסט דאך מוחל זיין אין הארץ, וואס דארפסטו אים גיין נאכשרייען, ביסט מוחל אין הארץ, איז שוין נישטא לא תגזול. זאגט ער, אבער הרי שנתכוון, איינער האט געוואלט נעמען בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה, כאטש ער האט געוואלט טרייפ'נס און ער האט גענומען כשר'ס, און שטייט דאך אויכעט והשם יסלח לה, איז דעריבער איך זאג אים איך בין אים מוחל, איז וועט עס אים אנקומען אין שכרן צו צו א כשר'ע זאך, דא אויך די זעלבע זאך, ער האט שוין ביי אים ווי מען זאגט סייווי צוגענומען, ער איז טאקע נישט צופרידן, וויל ער כאטש אוועקנעמען די בושה פון דעם מענטש, אזוי איז לשון רש י, משום כיסופא דקאמר ליה דלא נכסף, ער זאל נישט ווערן פארשעמט זאגט ער אים דאס, ווי רש י זאגט אבל למפרע לא ניחא ליה, און איך דארף דאך אבער דא האבן אז עס זאל זיין ניחא למפרע, דעריבער זאגן מיר דא או, אין דעם פאל איז ער נישט מקדש רש י.